דאנערשטאג לך, ווען מען לערנט די פינף פסוקים דאנערשטאג האט מען אינזין אז דאס אקעגן די היי פון די מילוי פונעם לעצטן היי פונעם שם נון בית קונה צו זיין א הארה פונעם רוח יתירה פונעם קומענדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה ואברם כבד מאוד, אברם איז געווען זייער אנגעלאדנט במקנה מיט פי' דאס מיינט בהמות, בכסף מיט זילבער, ובזהב און מיט גאלד. זאגט רש"י כבד מאוד, טעון משאות, ס'געווען אנגעלאדנט מיט פעקלעך, ווי דער הייליגער נועם אלימלך שרייבט אז ס'איז אים געווען א משא די עשירות וואס ער האט באקומען, אזוי ווי די סדר פון צדיקים אז ווען זיי באקומען אסאך גוטס פונעם אייבערשטן הייבן זיי אן מורא האבן אז ס'נעמט זיי אוועק פון די זכותים, אזוי ווי יעקב אבינו האט געזאגט קטונתי מכל החסדים, און דורך דעם טוען זיי זיך מער שטארקן אין עבודת הבורא, און דאס איז די פשט וואס די פסוק זאגט ווייטער וילך למסעיו, ער איז ווייטער געגאנגען מער און מער צוצוקומען צו זיין שורש, און ווי רשי זאגט ווייטער פרע הקפותיו, ער האט געשפירט אז ער האט אסאך חובות פארן אייבערשטן פאר די אלע גוטס, און ער האט געדארפט באצאלן מיט מצוות און מעשים טובים. זאגט די תרגום ואברם תקיף לחדא בבעירא בכספא ובדהבא. זאגט דער פסוק, וילך למסעיו, ער איז געגאנגען צו זיינע ציאונגען, ווי רש"י זאגט, ער איז צוריק געגאנגען צו די זעלבע פלעצער ווי ער איז געגאנגען, ווי ער איז איינגעשטאנען אויפן וועג קיין מצרים, איז ער יעצט אויפן וועג צוריק דארט אויך איינגעשטאנען. מנגב, פון דרום איז ער געגאנגען, פון מצרים וואס איז אויף דרום, ועד בית-אל, עד המקום ביז דעם פלאץ אשר היה שם אהלו בתחילה וואס זיין געצעלט איז געווען דארט פון אנהייב, בין בית-אל ובין העי, צווישן די צוויי שטעט בית-אל און עי.

ווי די גמרא זאגט אין ערכין אז דאס איז א תועלת סיי פארן גאסט געבער און סיי פארן גאסט, ווייל טאמער א מענטש גייט נישט צוריק צו זיין אלטע אכסניא, הייבן מענטשן אן צו בארעדן אז די צוויי מענטשן עפעס טויג נישט מיט זיי, אז זיי קענען נישט זיין אינאיינעם, זיי זענען איינמאל געווען אינאיינעם, און פון דעמאלטס קענען זיי זיך שוין מער נישט זען אונטער איין דאך. דבר אחר, נאך א פשט, בחזרתו ביים צוריק גיין פרע האט ער באצאלט הקפותיו זיינע אלע חובות וואס ער האט זיך געהאט אנגעבארגט, אויפן וועג קיין מצרים איז ער געווען ארעם, און ער איז צוריק געקומען פול מיט געלט האט ער אלעס באצאלט, און די חידוש איז אז אויפן וועג אהין האבן אים מענטשן געגלייבט און געטראסט און מען האט אים געבארגט די געלט, דאס ווייזט די חשיבות פון אברהם ער איז געווען א טראסטבארע מענטש. און די פשט אין פסוק העט זיין לויט דעם וילך למסעיו, ער איז געגאנגען וועגן זיינע ציאונגען, ווייל אויפן וועג אהער האט ער זיך אזוי אנגעבארגט האט ער יעצט געדארפט צוריק גיין און די אלע מענטשן אפצאלן. אונז העמיר זעהן אם ירצה השם צום סוף ביי די הלכה חלק, העמיר זאגן עפעס א שטיקל פשט אויף די בחזרותו פרע הקפותיו. זאגט רש"י, מנגב, ארץ מצרים בדרומה של ארץ כנען, ממילא ווען איינער גייט פון מצרים קיין כנען, קומט ער פון דרום צו צפון. דער תרגום, ואזל למטלנוהי מדרומא ועד בית אל עד אתרא די פרס תמן משכניה בקדמיתא בין בית אל ובין עי. זאגט דער פסוק, אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, ער איז צוריק געקומען צו דעם פלאץ פון דעם מזבח וואס ער האט דארט געמאכט די ערשטע, ויקרא שם אברם בשם השם זאגט רשי צוויי פשטים, אדער אין וואס אברהם האט דארטן געהאט גערופן אמאל בשם השם, ער איז אנגעקומען צו דעם פלאץ, אדער מיינט עס אז יעצט האט ער ווייטער גערופן בשם השם, און ער האט זיך באדאנקט פארן אייבערשטן אויף דעם וואס ער איז ארויס לעבעדיגערהייט פון מצרים, און האט נאך באקומען די גאנצע עשירות. זאגט רשי, אשר עשה שם בראשונה ויקרא שם, ואשר קרא שם אברם בשם השם, ס'גייט אינאיינעם, ער איז צוריק געקומען צו די פלאץ וואס ער האט גערופן בשם השם, וגם יש לומר נאך א פשט קען מען זאגן, ויקרא שם עכשיו בשם השם אויך יעצט האט ער גערופן אין נאמען פונעם אייבערשטן דארט האט ער ווייטער מתפלל געווען. זאגט די תרגום, לאתר מדבחא די עבד תמן בקדמיתא וצלי תמן אברם בשמא דהשם, אברהם האט מתפלל געווען אין נאמען פונעם אייבערשטן. זאגט דער פסוק וגם ללוט, און אויך דער לוט ההולך את אברם, וואס ער איז מיטגעגאנגען מיט אברם, וואס די ווערטער זענען באמת איבריג, און ווי רשי זאגט אז מען לערנט פון דעם ארויס אז דאס האט אים גורם געווען די אלע גוטע זאכן, היה איז געווען, צאן, ובקר, שאף און רינדער, ואוהלים, און געצעלטן. זאגט רשי ההולך את אברם, מי גרם שהיה לו זאת הליכתו עם אברם, זאגט דער תרגום ואף ללוט דאזל עם אברם הוה עאן, ותורין, ומשכנין. זאגט אבער די פסוק ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, ס'האט זיי נישט פארטראגן די פאשע פון די ערד צו קענען זיצן אינאיינעם אויף די זעלבע שטח, כי היה רכושם רב, ווייל זייער פארמעגן איז געווען אסאך, ולא יכלו לשבת יחדיו, האבן זיי נישט געקענט זיצן אינאיינעם. זאגט רשי ולא נשא אותם, לא היתה יכולה להספיק, ס'האט נישט געקענט צושטעלן מרעה, פאשע, למקניהם, פאר אלע זייערע שא, פי, פאר זייערע אלע בהמות, ולשון קצר הוא, ס'איז א קורצע לשון, ס'פעלט אזוי ווי א ווארט אין פסוק וצריך להוסיף עליו, מ'דארף צולייגן, כמות, כאילו ס'וואלט געשטאנען ולא נשא אותם מרעה הארץ, לפיכך כתוב ולא נשא בלשון זכר, רשי האלט אז ווען ס'וואלט ארויפגעגאנגען אויף די ארץ, אז די ערד האט זיי נישט געקענט פארטראגן, וואלט געשטאנען ולא נשאה א לשון נקבה, און אז ס'שטייט א לשון זכר ולא נשא מוז זיין אז ס'גייט ארויף אויף די מרעה הארץ. זאגט דער תרגום, ולא סוברת יתהון ארעא למיתב כחדא ארי הוה קנינהון סגי ולא יכילו למיתב כחדא. זאגט ישעיה הנביא, די הפטורה האט מען שוין געענדיגט נעכטן, און ער לייגט צו נאך פינף פסוקים נאך די הפטורה, העניים, די ארעמע אידן והאביונים, וואס דאס איז נאך ערגער ווי א ארעמאן, מבקשים מים, זיי זוכן וואסער, אין די סוף פון די טעג פון די גלות, דער אייבערשטער וועט אונז ארויסנעמען, און מען וועט גיין אין מדבר, מענטשן וועלן זיין דארשטיג, ואין, ס'וועט נישט זיין, לשונם, זייער צונג בצמא מיט די דארשט, נשתה, ס'איז געווארן אינגאנצן פארטריקנט, און ס'איז געווארן אזוי ווי אפגעטון די צונג. רש"י זאגט בדרך דרש מיינט עס אז ס'וועט זיין א פארלאנג לשמוע את דבר השם, ווי די נביא האט שוין געזאגט לא צמא ללחם לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דבר השם, אני השם אענם זאגט דער אייבערשטער איך וועל זיי ענטפערן, אלוקי ישראל לא אעזבם דער באשעפער פון די אידן איך וועל זיי נישט פארלאזן, ווי די פסוק גייט ווייטער זאגן דער אייבערשטער וועט טאקע

זאגט דער נביא ווייטער, אפתח, דער אייבערשטער זאגט איך וועל עפענען על שפיים, אויף די הויעכע פלעצער, נהרות, טייכן וועלן זיך ציען אויף הויעכע פלעצער, וואס דאס איז באמת א פלא, ס'איז נישט קיין געווענליכע זאך אז אויף א הויעכע פלאץ זאל זיך ציען א טייך, ובתוך בקעות, און אין די טאלן, וועל איך עפענען מעיינות, קוועלער, ס'וועט זיין צו טרינקען פאר אלע אידן, און לויטן דרש, העט עס מיינען, איך וועל עפענען חכמה און נביאה, און איך וועל אויסלערנען, און איך וועל ווייטער אהערברענגען מיין שכינה צווישן די אידן. אשים מדבר, איך וועל פארוואנדלען דעם מדבר, דעם טרוקעניש לאגם מים, צו א פארזאמלונג פון וואסער, וארץ ציה, און די חרוב'ע פלאץ, למוצאי מים, ס'וועט פון דארטן ארויסקומען וואסער. זאגט דער תרגום, אקרב גלותהון מביני עממיא, איך וועל צאמנעמען זייער גלות פון די לענדער, פון די אלע פעלקער, ואדברינון, איך וועל זיי פירן באורח תקנא,

איך וועל שטעלן אין דעם פלוין, אין דעם גראדן מדבר, ברוש, תדהר, ותאשור, יחדיו, די דריי מיני גוטע ביימער, ס'וואקסט נישט קיין פירות דערויף, אבער מ'נוצט עס צום בויען גוטע זאכן, וועל איך דארטן אהינשטעלן אינאיינעם. שטעלט זיך די רד"ק, וואס וועט זיין די אויפטו פון די אלע ביימער? זאגט ער, צוויי זאכן, אדער קען זיין אז די ביימער וועלן אנקומען, ווען עס וועלן באשאפן ווערן דארטן במילואם בקומתם, ממש הויעכע, פארצווייגטע ביימער, און די אידן וועלן זיך דערקוויקן מיטן שטן, אז מען וועט נישט אויסשטיין צו די היץ פונעם זון, און נאך א פשט זאגט ער עס פעלט טאקע נישט אויס, מען דארף עס נישט, אבער עס איז נאר כדי די גוים זאלן שמועסן וואסערע ניסים ונפלאות דער אייבערשטער האט געמאכט פאר די אידן ווען מען האט זיי ארויסגעצויגן פון די גלות, די פלעצער וועלן אייביג בלייבן מיט די וואסערן און די גוטע ביימער דארט, און מענטשן וועלן אייביג זאגן, זעסטו דא איז די פלאץ וואו די אידן זענען אדורך ווען מען איז ארויס פון גלות, און דער אייבערשטער האט אהערגעשטעלט די אלע וואונדערליכע זאכן.

און זיי זאלן לייגן מיין מורא אויף זייערע הערצער, אזוי טייטשט די תרגום, וישכילו און זיי זאלן זיך קלוגן יחדיו אינאיינעם, כי יד השם עשתה זאת, אז די האנט, די שטארקייט פונעם אייבערשטן האט דאס אלעס געמאכט, ער האט זיי ארויסגעצויגן פון די גלות'ן, וקדוש ישראל בראה, דער הייליגער פון די אידן, ער האט באשאפן די אלע טייכן און די אלע ביימער, און ער האט געמאכט די אלע ניסים ונפלאות.

גענענטס אהער, ענקערע שטארקע פעסטע טענות, אדער ווי די מהר"י קרא זאגט, ענקערע עבודה זרות וואס עטס האט ענק פארלאזט אויף דעם, ברענגטס עס אהער, לאמיר זעהן וואס עטס פארקויפטס, יאמר מלך יעקב וועט זאגן, דער קעניג פון יעקב. זאגט דער תרגום, קריבו דינכון אמר השם, אעילו חזותכון אמר מלכיה דיעקב. זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל ג', השם דער אייבערשטער בחכמה מיט קלוגשאפט פון די תורה יסד ארץ, האט ער געגרינדפעסטיגט די ערד, ווי דער תרגום זאגט אויף בראשית ברא אלקים בחוכמתא, כונן שמים בתבונה, ער האט אהערגעשטעלט די הימל מיט פארשטאנד, חכמה איז דאך א מדריגה קלענער ווי תבונה, פארדעם אויף די ארץ וואס דאס איז שוואכער און ביליגער זאגט ער חכמה, און אויף די שמים וואס דאס איז העכער און וויכטיגער זאגט ער אז דאס האט מען אהער געשטעלט מיט תבונה. זאגט די תרגום אלקא בחכמתא שתאסיה ארעא, ואתקן שמיא בביונא. זאגט דער פסוק ווייטער, בדעתו און מיט זיין וויסנשאפט, תהומות נבקעו, זענען דארט אפגרונדן געווארן געשפאלטן, און ס'קומט ארויף און ס'טרינקט אן די ערד, ושחקים און די הימלען, ירעפו טל, טוען טריפן טוי, וואס דאס מאכט וואקסן, און ס'געבט אריין א ברכה אין די וועלט. זאגט די תרגום בדעתיי תהומי איז בזי ושמיא צואה מיט עליו שמועסט די מלבים אויס אז ס'איז דא דריי זאכן חכמה בינה ודעת זאגט ער אונז טרעף מיר אויך א פסוק שפעטער אין משלי בחכמה יבנה בית ובתבונה יזקונם ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונועם ווען א מענטש בויט א הויז די עצם בויען די הויז דאס איז א יש מאין, דאס רופט מען אן חכמה, און אזוי איז טאקע אויך געווען די בריאת העולם, בחכמה יסד ארץ, ממש אין די ערשטע רגע פון בריאת העולם איז אלעס געווארן א יש מאין, דאס ווערט אנגערופן חכמה, און דאס וואס איז געווען אין די ששת ימי בראשית איז דאך שוין געווען א יש מיש, ווייל אלעס איז שוין געווען באשאפן אין די ערשטע רגע, די אייבערשטער האט עס נאר געדארפט ארויסציען, און דאס איז שוין א יש מיש, דאס ווערט אנגערופן בינה, אזוי ווי ווען איינער ענדיגט צו א הויז, יתכונן, און דא רופט ער עס אן כונן שמים, וואס דער הימל איז אזוי ווי די דאך אויף דער ערד, דעמאלטס ענדיגט זיך די גמר הבנין, דאס ווערט אנגערופן על שם די בינה, און תהומות נבקעו ושחקים ירעפו טל, די אלע צוגעהערן פון די וועלט, אז ס'זאל רעגענען, ס'זאל קומען וואסער, ס'זאל וואקסן, דאס איז אלעס דעת, און דאס איז אקעגן די מעבל פון א הויז, וואס ווען מ'שטעלט עס אריין אין א שטוב, דאס הייסט בדעת חדרים ימלאו. זאגט דער פסוק ווייטער, זעסטו דאך יעצט די חשיבות פון די תורה, אז מיט די תורה, מיט די חכמה ובינה ודעת האט מען באשאפן אלע עולמות, אויב אזוי בני מיין זון, אל ילוזו מעיניך, ס'זאל זיך נישט אפקערן פון דיינע אויגן, זאלסט כסדר האלטן די תורה און מצוות נאנט צו דיר, נצור היט אפ, תושיה, די מעשים פון די תורה, ומזימה און די מחשבות, זאלסט כסדר זיין אויסגעהאלטן במחשבה ובמעשה. זאגט דער תרגום ברי לא נזל בעינך נטר מדעא ותרעיתא, זאגט דער פסוק ויהיו חיים לנפשך, די אפהיטן פון די מעשים און פון די מחשבות, דאס וועט זיין א סיבה צו ברענגען אויף אויף דיר, פאר דיין זעל, לעבן, וחן לגרגרותיך, ס'וועט ברענגען א חן אויף דיין האלז. זאגט דער רבינו יונה, ווען א מענטש וויל מוסר זאגן פאר א צווייטן, און ער וויל אז זיינע ווערטער פון זיין האלדז זאלן האבן חן, זאל ער קודם זיין אליינס אויסגעהאלטן במחשבה ובמעשה, און אז עס וועט זיין קשוט עצמך וועט קענען זיין נאכדעם קשוט אחרים, קיינער וועט אים נישט קענען צוריק זאגן טול קורה מבין עיניך, ממילא וועלן זיינע ווערטער האבן א חן. זאגט דער תרגום, ויהוון חיי לנפשך וחסדא לצוארך. זאגט שלמה המלך ווייטער, אז תלך לבטח דרכך, דעמאלט ווען דו וועסט זיין אויסגעהאלטן במחשבה ובמעשה וועסטו קענען גיין פארזיכערט אויף דיין וועג, וועסט נישט דארפן מורא האבן פון גארנישט, ורגלך לא תגוף, דיין פיס וועט זיך נישט צעקלאפן, לא יאונה אליך רע, ס'וועט נישט פאסירן מיט דיר גארנישט. זאגט דער תרגום, הידין תיזיל בסברא בארחתך ורגלך לא תתקל. זאגט די הייליגע משנה, מסכת זבחים פרק ג', כל הפסולין, אלע פסול'ע מענטשן, ששחטו, וואס זיי האבן געשחטן א קדשים בהמה, שחיטתן כשרה, די שחיטה איז כשר בדיעבד, און אונז וועלן זען באלד אין די גמרא אז באמת וואלט געקענט שטיין אז ס'איז כשר אפילו לכתחילה. ווייל באמת א זר און א פרוי און די אלע אנדערע פסולים וואס די משנה וועט באלד אויסרעכענען מעגן שעכטן אפילו לכתחילה, אבער וויבאלד א טמא'נע מענטש טאר לכתחילה נישט שעכטן, ווייל ס'איז דא א חשש ער וועט צורירן די פלייש און ס'וועט ווערן טמא, פאר דעם שטייט שוין ביי אלע א לשון בדיעבד. שמועסט די ברטנורא אויס. דאס אז א טמא'נע מענטש זאל בדיעבד האבן געמעגט שעכטן א קדשים קען נאר זיין מיט א לאנגע מעסער, ווייל ער דארף שטיין אינדערויסן פון די עזרה און אנקומען ביז די בהמה וואס איז אין די עזרה, און ווי די מפרשים, די תוס' יום טוב ברענגט צו פון תוספות, אז עס איז מורא'דיג שווער צו זאגן אז עס איז געווען אזא לאנגע מעסער פון די עזרת נשים ביז די פלאץ ווי מען שעכט די בהמות איז שוין געווען הונדערט פינף און דרייסיג איילן, און תוס' זאגט טאקע אז ער האט געשחט'ן דורך א דאך, דורך א אויבערשטע שטאק וואס די העכערע שטאקן פון די בית המקדש זענען נישט געווען הייליג, און פון דארטן האט ער אראפגעשחט'ן מיט א מעסער און דאס האט נישט געדארפט זיין אזוי לאנג. די ברטנורא זאגט נאך עפעס, אז דער טמא'נער מענטש וואס די משנה רעדט דא אז ער מעג שעכטן, על כל פנים בדיעבד, רעדט מען אז ער איז נישט געווען טמא מת, ווייל אויב ער איז טמא מת ווערט דאך דער מעסער טמא פון אים, און א כלי מתכות ווערט דאך אזוי ווי דער מענטש אליין, וואלט עס געווארן א אב הטומאה און וואלט ווייטער מטמא געווען די קדשים בהמה. נאר וואדען מען רעדט ער איז געווען טמא שרץ וכדומה, אדער קען זיין אז ער האט גע'שחט'ן מיט א קרומית של קנה, וואס דאס איז א פשוטע כלי עץ וואס איז נישט מקבל טומאה. זאגט די משנה שהשחיטה כשרה בזרים, מענטשן וואס זענען כהנים, נישט קיין כהנים, ס'הייסט נאר לוויים אדער ישראלים, אדער בנשים, ובעבדים, ובטמאים, אפילו בקדשי קדשים מעגן זיי אויכעט שעכטן, ובלבד שלא יהו טמאים נוגעים בבשר, מ'דארף נאר אכט געבן אז די טמא'נע מענטשן זאלן נישט קומען אין בארירונג מיט די פלייש. און פאר דעם שטייט טאקע אין די משנה, נאר שחיטתן כשרה, אבער לכתחילה זאלן טמא'נע מענטשן נישט שעכטן ווייל כ'האב מורא זיי וועלן צורירן. זאגט די משנה לפיכך ווייל איך האב יעצט געזאגט אז זייער שחיטה איז כשר, הן פוסלים במחשבה, טאמער האט א זר, א פרוי, א עבד, גע'שחט'ן, און בשעת די שחיטה האבן זיי געהאט א מחשבת חוץ לזמנו, ווערט עס פגול, און טאמער זיי האבן געהאט א מחשבת חוץ למקומו ווערט עס פסול, ווייל די שחיטה איז דאך א כשר'ע שחיטה, און ביי א כשר'ע שחיטה אז מען טראכט א מחשבת פסול ווערט עס פסול. וכולם, אבער די אלע פסולים וואס שעכטן מעגן זיי, אבער שפריצן די בלוט און אננעמען די בלוט און פירן די בלוט נישט. שקיבלו את הדם אויב זיי האבן אנגענומען די בלוט, אדער געפירט אדער געשפריצט, און געטראכט חוץ לזמנו וחוץ למקומו, ווערט די קרבן נישט פסול, ווייל זיי האבן נישט געמעגט אננעמען די בלוט, ס'ווערט נישט גערעכנט ווי א ריכטיגע קבלת הדם. פאר דעם איז דא א תקנה, מען קען נאך פאררעכטן די בהמה אם יש דם הנפש, טאמער ס'איז נאך דא דם הנפש אין די בהמה, יחזור הכשר ויקבל, קען א כשר'ע כהן קומען און נעמען די בלוט און גיסן אויפן מזבח, שפריצן אויפן מזבח, און די בהמה וועט זיין כשר. משנה ב' קיבל הכשר, אויב א כשר'ע כהן האט אנגענומען די בלוט אין א כלי ונתן לפסול, און ער געט עס איבער פאר א פסול'ע מענטש צו האלטן, און יענער האט עס נישט געטראגן, ווייל טאמער ס'וואלט געווען א הולכה וואלט ווייטער נישט געווען כשר די בלוט, ער איז געשטאנען אויף איין פלאץ, יחזיר לכשר, איז דא א עצה ער קען עס צוריק געבן פאר די כשר'ע מענטש. קיבל בימינו טאמער א כהן האט אנגענומען די בלוט מיט זיין רעכטע האנט, ונתן לשמאלו האט עס נאכדעם איבערגעגעבן פאר זיין לינקע הענט, וואס די לינקע הענט איז דאך פסול צו עבודה, יחזיר לימינו קען ער עס נאך צוריקגעבן צו די רעכטע האנט. קיבל בכלי קודש האט אנגענומען די בלוט אין א הייליגע כלי, א כלי שרת, ונתן בכלי חול האט עס איבערגעגאסן צו א כלי חול, איז נאכנישט פסול געווארן, יחזיר לכלי קודש, מען קען עס צוריקלייגן צו א הייליגע כלי און ווייטער טראגן צו די מזבח. נשפך מן הכלי על הרצפה, ס'איז גענומען געווארן די בלוט אין א כלי, און נאכדעם האט זיך עס אויסגעגאסן אויף דער ערד, ואספו, און דער כהן האט עס צוזאמגענומען פון דער ערד, כשר, איז עס ווייטער כשר. איז דער ברטנורא שמועסט אויס פון די גמרא א צריכותא אויף די אלע זאכן. ווען ס'וואלט נאר געשטאנען אז דער כשר'ער כהן האט איבערגעגעבן די בלוט צו האלטן פאר א פסול'ע מענטש, אז דעמאלטס איז דא א תקנה, א עצה אז מ'געט עס צוריק פאר'ן כשר'ן כהן, וואלט איך געזאגט, אז מען רעדט דארטן פון א טמא, דער פסול גייט ארויף אויף א טמא'נע מענטש, און וויבאלד בציבור איז טומאה הותרה לכתחילה, איז דא סתם אזוי ביי א יחיד קרבן, אז מען האט עס געגעבן פאר א פסול'ע מענטש פאר א טמא מעג מען עס צוריק נעמען און ס'איז נאך כשר, אבער בשמאל ווען ער לייגט אריין די בלוט אין זיין לינקע הענט, וואס די לינקע הענט איז אין ערגעץ נישט כשר, וואלט איך געמיינט אז ס'איז פסול שוין מען קען עס שוין נישט צוריק לייגן צו די רעכטע הענט, און ווען ס'שטייט ווען נאר די פאל פון נתן לשמאלו אז מען קען נאך האבן א תקנה וואלט איך געזאגט אז שמאל איז יא דא עפעס איין מאל אין די יאר דער כהן גדול ווען ער גייט אריין מיט די כף און מחתה האלט ער די כף אין די לינקע הענט פארדעם איז בדיעבד אז מען האט געגעבן אין די לינקע הענט מעג מען עס צוריק לייגן צו די רעכטע הענט. אבער פון כלי קודש אז מ'גיסט עס אריבער צו א כלי חול, וואלט איך געזאגט אז דעמאלטס האט עס מער נישט קיין תקנה, און ווען ס'שטייט ווען נאר אז מ'גיסט אריבער פון א כלי קודש צו א כלי חול, אז מ'קען עס נאך צוריק גיסן צו א כלי קודש, וואלט איך געזאגט, דער כלי חול איז אנדערש ווייל אז מ'וויל קען מען דאך מקדיש זיין דער כלי חול, ס'קען נאך צוקומען צו קדושה, ממילא פאר דעם אז מ'געלייגט עס נאכדעם צוריק צו א כלי קודש איז גוט. זאגט די משנה ווייטער, נתנו על גבי הכבש. טאמער דער פסולער מענטש, דער זר, צו דער עבד, צו דער טמא, האט גענומען די בלוט, און געשפריצט נישט ווי מען דארף עס שפריצן, ער האט עס געלייגט אויף די כבש ווי מען גייט ארויף צו די מזבח, אדער שלא כנגד היסוד, ער האט עס יא געלייגט אויף די זייט ביי א ווינקל, אבער ביי די ווינקל פון דרום מזרח ווי עס איז נישט געווען קיין יסוד פון אונטן, און מען קען נישט דארט שפריצן קיין בלוט. אדער, נתן את הניתנים למטה, זאכן קרבנות וואס באלאנגען געשפריצט ווערן אונטער די חוט הסיקרא, האט ער געשפריצט למעלה, אדער ואת הניתנים למעלה, זאכן וואס באלאנגען אויבן האט ער געלייגט למטה, את הניתנים בפנים, זאכן וואס מען דארף לייגן אויף די אינעווענדיגסטע מזבח אדער אין קדשי קדשים, האט ער געשפריצט בחוץ אויף די אויסעווענדיגסטע מזבח, ואת הניתנים בחוץ, זאכן וואס מען דארף לייגן אינדערויסן, האט ער געלייגט בפנים. וויבאלד דער מענטש האט נישט געטון קיין עבודה כשרה, ער האט דאך בכלל נישט געמעגט שפריצן, הייסט עס נישט ווי ס'איז געווען א פראבלעם מיט די בלוט, אם יש דם הנפש אז ס'איז נאך דא בלוט אין די בהמה, יחזור הכשר ויקבל, קען דער כשר'ער כהן גיין און נעמען נאכאמאל בלוט און איבערשפריצן, ס'ווערט נישט פסול, מה שאין כן, טאמער א כהן וואלט געטון איינע פון דעיזע אלע זאכן, א כשר'ער כהן וואלט געשפריצט אויף די כבש, איז שוין געשטאנען אין פריערדיגן פרק אז דעמאלטס איז די קרבן פסול. ס'הייסט, די בעלים ווערן נתכפר, אבער מ'טאר נישט עסן די קרבן. משנה ג', השוחט את הזבח, א מענטש, א כהן האט גע'שחט'ן א בהמה, לאכול דבר שאין דרכו לאכול, בשעת די שחיטה האט ער געטראכט אז ער וויל עסן א זאך וואס איז נישט קיין סדר צו עסן, ווען? חוץ לזמנו אדער חוץ למקומו? אדער ער האט געטראכט ולהקטיר דבר שאין דרכו להקטיר, ער האט געטראכט אז ער גייט ארויפלייגן אויפן מזבח א שטיקל פלייש וואס איז געמאכט צום עסן, גייט ער מקטיר זיין חוץ לזמנו אדער חוץ למקומו? כשר, תנא קמא האלט אז מען קען נישט טראכטן צום עסן א זאך וואס באלאנגט צום מקטיר זיין אדער מקטיר זיין א זאך וואס מען דארף צו עסן, ס'ווערט נישט פסול די קרבן מיט אזא מחשבה, ר' לעזער פוסל, און די הלכה בלייבט נישט ווי ר' לעזער. אויב ער האט אינזין געהאט בשעת די שחיטה לאכול דבר שדרכו לאכול, ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר, אבער נאר פחות מכזית, ער האט נישט אינזין געהאט אויף א גאנצע שיעור, נאר ווייניגער ווי די שיעור, כשר, איז עס אויכעט כשר. טאמער ער האט אינזין געהאט, ביי איינע פון די עבודות, לאכול אז ער גייט עסן, כחצי זית, א האלבע זית פלייש גייט ער עסן, חוץ לזמנו, אדער חוץ למקומו, ולהקטיר כחצי זית, און א האלבע כזית גייט ער מקטיר זיין אויפן מזבח, חוץ לזמנו אדער חוץ למקומו, איז אויך כשר, שאין אכילה והקטרה מצטרפין, עסן פון א מענטש און מקטיר זיין אויפן מזבח קען זיך נישט צוזאמשטעלן צו משלים זיין די שיעור, און דאס האט מען שוין באמת געלערנט אין פריערדיגן פרק אויך. משנה ד' השוחט את הזבח לאכול כזית מן העור, ער האט אינזין בשעת די שחיטה אז ער גייט עסן חוץ לזמנו אדער חוץ למקומו א כזית פון די הויט וואס דאס איז נישט געמאכט צום עסן, און מען רעדט נישט פון די עור האליה וואס האבן געלערנט אין פריערדיגן פרק אז דאס קען מען יא עסן נאר מען רעדט פון אנדערע הויט, אדער מן הרוטב פון די זאפט פון די פליסיגקייטן פון די בהמה, אדער מן הקיפה ווען מען קאכט די פלייש לייגט מען אריין תבלין אדער אנדערע זאכן אפפאל וואס פאלן אראפ אונטן פון דעם טאפ, די זאכן זענען נישט געמאכט צום עסן. אדער מן האלל, איז דא צוויי פשטים וואס דאס מיינט, אדער ווען מען שינדט אפ די הויט פון די בהמה קומט מיט פליישעלעך, אדער איז עס א דיקן הארטן אדער ביים האלז פון די בהמה וואס מען קען נישט עסן. מן העצמות, ער טראכט ער גייט עסן די ביינער, מן הגידים פון די אדערן, מן הטלפיים פון די פערשט, פון די שיכעלעך פון א בהמה, מן הקרנים אדער פון די הערנער, זאגט די ברטנורא אפילו די פלעצער וואס זענען סמוך לבשר, וואס ווען מען שניידט עס אראפ קומט בלוט, דאך איז עס נישט קיין זאך וואס איז געמאכט צום עסן, איז אויב מען האט געטראכט אויף איינע פון די זאכן חוץ לזמנו או חוץ למקומו, כשר. די בהמה ווערט נישט פסול אדער פיגול מיט אזא מין מחשבה. נאך א זאך, ואין חייבים עליהם משום פיגול, טאמער ער האט געהאט געטראכט אויף א בהמה אז ער גייט עסן א כזית פון די פלייש חוץ לזמנו, וואס דעמאלטס ווערט די גאנצע בהמה פיגול, און אז איינער זאל עסן פון דעם פלייש איז דא א איסור כרת אפילו עס איז נאכנישט געווען אויסער די צייט, אבער ווען ער זאל עסן פון די רוטב אדער פון די קיפה אדער פון איינע פון די אנדערע זאכן וועט ער נישט באקומען קיין כרת צוליב פיגול, ווייל דאס איז נישט קיין עסנווארג. די זעלבע זאך ביי נותר, טאמער ס'איז געווען א כשר'ע קדשים, נאר ס'איז געווארן נותר, ס'איז איבערגעבליבן לענגער ווי די צייט, טאמער איינער וועט דעמאלטס עסן פון די עצמות גידים וכדומה, וועט ער נישט מחויב זיין קיין כרת, און די זעלבע זאך ווי טומאה, א מענטש וואס האט א טומאת הגוף, וועט ער אויך מעגן עסן די חלקים פון די בהמה וואס זענען נישט קיין עסנווארג. משנה היי. השוחט את המוקדשין, מוקדשין רופט מען אן נקבות קדשים. האט ער גע'שחט'ן א נקבה פון א קדשים, און ער האט אינזין געהאט לאכול צו עסן שליל, וואס דאס איז די עובר, או שליה, דאס איז די הויט אין וואס די קינד ליגט, וועט ער עס עסן בחוץ, סיי חוץ לזמנו, סיי חוץ למקומו, לא פיגל. אויב מ'האט געהאט א מחשבת חוץ למקומו, מיינט עס צו זאגן לא פסל, אויב מ'האט געהאט א מחשבת חוץ לזמנו, מיינט עס צו זאגן לא פיגל. וואס איז די סברה? איז די ברטנורא זאגט דא אז די טעם איז ווייל די שליל און די שליה זענען נישט קיין חלק פון די מאמע, ממילא אז מען האט געטראכט אז מען גייט עסן די חלקים חוץ לזמנו, ווערט נאכנישט די גאנצע מאמע פסול וועגן דעם. אבער באמת דאס איז נאר א הוה אמינא אין די גמרא, אבער די מסקנא פון די גמרא איז אז די טעם איז גאר עפעס אנדערש, ווייל די זאכן זענען נישט קיין זאך וואס מענטשן עסן, ס'איז מיעס אין די אויגן פון מענטשן און קיינער עסט עס נישט, און ס'האט אזא דין ווי עצמות וגידים וואס מ'האט געלערנט אין די פריערדיגע משנה. זאגט די משנה ווייטער, המולק תורים בפנים, ווען א כהן מאכט מליקה, ער דערווערגט א טערקל טויב, אינעווייניג, דא אזוי ווי מען דארף, אבער ער האט אינזין בשעת מעשה, וואס די מליקה ביי א פייגל איז דאך אזוי ווי שחיטה ביי א בהמה און מען קען דעמאלטס פסל'ען מיט מחשבת פסול, האט ער אינזין געהאט לאכול צו עסן ביציהם, די אייער פון דעם טויב, וואס ס'ליגט יעצט אינעווייניג. האט ער אינזין ער וויל עס עסן בחוץ, ער גייט עס ארויסטראגען, אדער ער גייט עס עסן חוץ לזמנו, און פאר דעם כאפט די משנה אן דווקא תורין און נישט קיין בני יונה, ווייל תורין זענען כשר די עלטערע, וואס זיי קענען שוין האבן אייער אין זיך, בני יונה זענען נאך צו יונג פאר דעם. לא פיגל, האט מען נישט מפגל געווען, און אויב מען האט געטראכט א מחשבת חוץ למקומו איז עס נישט פסול, און א מחשבת חוץ לזמנו איז נישט דא קיין פיגול. חלב המוקדשין, טאמער א מענטש האט גע'שחט'ן א בהמת קדשים און ער האט געטראפן מילך אין די דדים פון די גע'שחט'ענע בהמה, וביצי תורין, אדער מ'האט מולק געווען א טערקל טויב און מ'האט געטראפן א איי, אין חייבין עליהן משום פיגול ונותר וטומאה, טאמער די מאמע צו די פייגל איז געוועזן פיגול אדער נותר אדער טמא, אדער פיגול אדער נותר, און דער מענטש וועט עסן, טרינקען די מילך וואס מ'האט געטראפן אינעווייניג אדער עסן די אייער דערפון, וועט ער נישט מחיוב זיין קיין כרת, ווייל דאס איז אפגעטיילט, ס'איז עקסטער, ס'איז נישט קיין חלק פון די מאמע, און וטמא מיינט אז א טמא, א טמא'נער מענטש וועט עס עסן בטומאת הגוף, וועט ער נישט מחיוב זיין. משנה ו'. שחטו, אויב מ'האט געשחטן א בהמה, און מ'האט געטראכט בשעת די שחיטה, על מנת להניח דמו, מ'גייט עס איבערלאזן, מ'גייט גארנישט טון מיט עס, ער גייט עס לאזן ליגן, ס'גייט ווערן פסול בלינה, או את אימוריו, ער גייט לאזן ליגן די אימורים, וואס מ'דארף עכט ארויפלייגן אויפן מזבח, ער גייט גארנישט טון דערמיט, און ס'גייט נעכטיגן, ס'גייט פסול ווערן, למחר, ער גייט עס איבערלאזן אויף צומארגנס, און ס'מיינט נישט נאר אויף מארגן, ס'מיינט נישט אז מארגן גייט ער עס יא ארויפלייגן, או להוציאן לחוץ, אדער אז ער גייט עס ארויסטראגן אינדרויסן פון די חומה, וואס דארטן ווערט, אינדרויסן פון די בית המקדש, וואס ווען מען טראגט עס למעשה ארויס ווערט עס פסול, איז רבי יהודה פוסל אפילו נאר מיט אזא מחשבה, וויבאלד ווען מען טוט ווען דעם מעשה בפועל, מען לאזט די בלוט איבערנעכטיגן אדער די אימורים איבערנעכטיגן ווערט דאך עס פסול, און די זעלבע זאך ווען מען טראגט ארויס פון בית המקדש ווערט עס פסול, איז אפילו מען האט נאר אזא מין מחשבה איז עס אויכעט פסול, וחכמים מכשירין, און די חכמים האבן געזאגט אז ס'איז כשר, ווייל זיי האלטן אז ס'פסל'ט נאר אויב א מענטש האט געטראכט מקטיר צו זיין אדער שפריצן בלוט אדער עסן חוץ לזמנו אדער חוץ למקומו, אבער קיין שום אנדערע מין מחשבה טוט נישט פסל'ן. זאגט די משנה. שחטו, טאמער מען האט געשחטן א בהמה און אינזין געהאט, על מנת ליתנו על גבי הכבש, ער גייט שפריצן די בלוט דערפון אויפן כבש, וואס דארטן שפריצט מען נישט קיין בלוט, אדער ער גייט עס יא שפריצן אויף די ווינקלען, אבער שלא כנגד היסוד, נאר אויף די פלאץ וואו עס איז נישט דא קיין יסוד, ביי די דרום מזרח ווינקל. אדער ער טראכט, ליתן את הניתנין למטה זאכן וואס באלאנגען אונטן פונעם חוט הסיקרא, אין די אונטערשטע פינף אמות פון די מזבח גייט ער לייגן למעלה, אדער ואת הניתנין למעלה האט ער אינזין געהאט ער גייט עס לייגן למטה, את הניתנין בפנים אינעווייניג טראכט ער ער גייט עס לייגן בחוץ אויפן מזבח החיצון, ואת הניתנין בחוץ זאכן וואס מ'דארף לייגן אינדרויסן טראכט ער ער גייט עס לייגן בפנים. אדער ער האט אינזין שיאכלוהו טמאים. טמא'נע מענטשן זאלן עסן די קרבן, שיקריבוהו טמאים, ער שעכט און ער טראכט ביים שעכטן אז אנדערע טמא'נע מענטשן גייען עס מקריב זיין, אדער ער טראכט שיאכלוהו ערלים, מענטשן וואס זענען נישט גע'מל'עט זאלן עסן פון דעם, שיקריבוהו ערלים, זיי זאלן עס ארויפלייגן אויפן מזבח, אדער ער טראכט ביים שעכטן פון א קרבן פסח לשבר עצמות הפסח, אז ער גייט צוברעכן די ביינער דערפון וואס דאס איז א איסור לאו, אדער ולאכול הימנו נא, ער גייט עסן דערפון ווען עס איז נאך האלב געבראטן. און דאס טאר מען אויכעט נישט טון ביי א קרבן פסח. אדער ער טראכט לערב דמו בדם פסולין, ער גייט אויסמישן די בלוט פון די בהמה מיט בלוט פון א פסול'ע. כשר, ביי די אלע מיני מחשבות איז עס כשר. שאין המחשבה פוסלת, אלא חוץ לזמנו וחוץ למקומו. א מחשבה פסל'ט נאר אויב מען האט געטראכט אז מען גייט עס עסן אדער מקטיר זיין אדער שפריצן די בלוט אויסער די צייט אדער אויסער די פלאץ וואו מען דארף עס טון, אדער, והפסח והחטאת, אויב מען האט געטראכט דערויף שלא לשמה. זאגט די בארטענירע אז אויף די סיפא פון די משנה איז רבי יהודה פון די רישא אויכעט מודה אז ס'איז כשר, ווייל נאר ווען מ'האט געטראכט אז מ'גייט איבערלאזן בלוט אדער אימורים אויף מארגן אדער מ'גייט עס ארויסציען, וואס דעמאלטס איז עס טאקע ווען מ'טוט עס בפועל אזא מין זאך ווערט עס פסול, איז עס פסול אויכעט מיט אזא מין מחשבה. אבער די זאכן האט רבי יהודה געהאלטן ווען איינער טראכט אז ער גייט לייגן די בלוט אויף א פלאץ ווי מען דארף נישט אדער איינע פון די אנדערע זאכן וואס די משנה רעכנט אויס ווערט עס גערעכנט כאילו ער האט יא געטראכט עס צו לייגן אויפן ריכטיגן פלאץ און ס'איז נישט פסול. זאגט די גמרא מסכת זבחים דף לב כל הפסולים ששחטו איז געשטאנען אין די משנה שחיטתן כשרה שטעלט זיך די גמרא שחטו דיעבד אין לכתחילה לא נאר בדיעבד מעג א פסול'ע מענטש שעכטן לכתחילה נישט ורמינהי

זאגט ער יא, ווייסט פארוואס איך טראכט אזוי מכלל שנאמר ווייל ס'שטייט דאך אין פסוק אתה ובניך דו אהרן מיט דיינע קינדער אתך מיט דיר תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח יכול וואלט איך געוואלט מיינען אף בשחיטה מוז זיין דווקא כהנים תלמוד לומר ושחט את בן הבקר לפני השם והקריבו הכהנים מקבלה ואילך נאר פון אננעמען די בלוט און ווייטער וואס והקריבו טייטשט מען אז דאס מיינט קבלת הדם איז מצות כהונה לימד על השחיטה שכשרה בכל אדם, טאקע ווייל ביי ושחט שטייט נישט כהנים נאר ביי והקריבו, פון דעם זעט מען אז שחיטה איז כשר בכל אדם, זעהן מיר דאך פארט פון די ברייתא אז א זר און נשים און עבדים מעגן לכתחילה שעכטן, פארוואס שטייט ביי אונז אין די משנה נאר ששחטו? ענטפערט די גמרא, הוא הדין די זעלבע זאך איז אפילו לכתחילה נמי, זיי מעגן טאקע לכתחילה אויכעט. ומשום דקבעי למיתנא טמאים, ווייל די משנה וויל אויסרעכענען א פאל פון טמאים דלכתחילה לא, וואס לכתחילה טארן זיי נישט שעכטן גזירה שמא יגעו בבשר, תנא ששחטו פאר דעם זאגט ער נאר א בלשון בדיעבד. פרעגט די גמרא וטמא דיעבד שפיר דמי, א טמא'נע מענטש ווען ער האט געשאכטן איז עס בדיעבד כשר? ורמינהי, איך וועל דיר פרעגן א סתירה, ס'שטייט וסמך ושחט. מה סמיכה בטהורים, פונקט ווי אנלאנען דארף זיין דווקא מיט ריינע מענטשן, ווי די גמרא וועט באלד זאגן, אף שחיטה בטהורים, די זעלבע זאך שחיטה איז נאר ביי טהור'ע מענטשן, זעהן מיר דאך אז מען לערנט עס ארויס פון א פסוק אין די תורה אז ס'מוז זיין דווקא ביי טהורים און אפילו בדיעבד איז עס פסול, ענפערט די גמרא מדרבנן, דאס וואס עס שטייט שחיטה בטהורים, איז נאר מדרבנן לכתחילה דארף עס זיין שחיטה בטהורים, אבער בדיעבד איז עס כשר אפילו בטמאים. פרעגט די גמרא אויף דעם דרש וסמך ושחט מה שחיטה מה סמיכה בטהורים אף שחיטה בטהורים, פון וואו האסטו גענומען פאר אזא ודאות אז סמיכה איז בטהורים? מאי שנא סמיכה וואס דו זאגסט אז ס'מוז זיין דווקא מיט טהורים, דכתיב לפני השם, איז רש"י מסביר ביי סמיכה אליין שטייט נישט לפני השם, אבער ביי שחיטה שטייט לפני ה', און אונז ווייסן מיר אז תיכף לסמיכה שחיטה, קען דאך נישט זיין אז מ'האט זיך אנגעליינט אויף די בהמה אינדערויסן און נאכדעם אריינגעטראגן, ממילא איז כאילו ס'שטייט ביי די סמיכה אויך לפני ה'. אבער אויב אזוי שחיטה נמי כתיב לפני ה', די זעלבע לפני ה' פון סמיכה שטייט דאך אויף שחיטה, וואס דארפסטו ארויסלערנען שחיטה פון סמיכה צו זאגן אז ס'דארף זיין בטהורים? ענטפערט די גמרא ווייל ביי שחיטה אליין איז נאכנישט קיין ראיה, ווייל אפשר דעביד סכין ארוכה ושחיט, ס'וואלט געווען א עצה אפילו א טמא'נע מענטש זאל קענען שעכטן אז ער מאכט זיך א לאנגע מעסער און ער שעכט פון אינדרויסן, פארדעם דארף די מ'קומט מיט די ברייתא לאזן הערן אז לכתחילה זאלן דווקא טהור'ע מענטשן שעכטן. פרעגט די גמרא סמיכה נמי אפשר דמעייל ידיה וסמיך, אויב אזוי ווער זאגט דיר אז סמיכה דארף זיין לכתחילה בטהורים, אפשר קען זיך א טמא'נע מענטש אויכעט סומך זיין דורך דעם וואס ער שטייט נעבן די טיר און ער שטופט אריין נאר די הענט און ער ליינט זיך אן, ענטפערט די גמרא קסבר ביאה במקצת שמה ביאה, אז מען גייט אריין אביסל נאר אפילו מען שטופט אריין נאר די הענט הייסט עס אויך אריינגעגאנגען, און עס איז דא די איסור פון אריינגיין אין בית המקדש טמא'נערהייט. רב חסדא מתני איפכא, רב חסדא האט גורס געווען א ברייתא פארקערט, וסמך ושחט, מה שחיטה בטהורים, פונקט ווי שחיטה דארף לכתחילה זיין נאר מיט טהור'ע מענטשן, אף סמיכה בטהורים, די זעלבע זאך מעגן זיך נאר טהור'ע מענטשן אנליינען אויף די קרבנות. מאי שנא שחיטה פרעגט די גמרא פון ווי ווייסטו אז שחיטה איז דווקא בטהורים, דכתיב לפני השם, און מ'קען נישט אריינגיין אינעווייניג שעכטן? אויב מ'איז טמא, סמיכה נמי כתיב לפני השם, ביי די סמיכה שטייט דאך אויך לפני השם, וואס דארפסטו ארויסלערנען סמיכה פון שחיטה, ביי סמיכה אליין שטייט דאך אויך לפני השם, ווי מען האט פריער מסביר געווען אז וויבאלד ס'דארף זיין תיכף לסמיכה שחיטה, און די שחיטה מוז זיין לפני השם, מוז דאך די סמיכה אויך זיין לפני השם. ענטפערט די גמרא, אפשר דמעייל ידיה וסמיך, סמיכה וואלט ווען געווען א עצה אז מען זאל אריינשטופן די הענט און זיך סומך זיין, וואלט דאך א טמא'נע מענטש אויך געקענט זיך סומך זיין אויף דעם אופן, און ער האט נישט געהאלטן ביאה במקצת שמה ביאה, דארפן מיר צושטעלן סמיכה צו שחיטה אז מען זאל עס נישט טון אזוי. פרעגט די גמרא שחיטה נמי אפשר דעביד סכין ארוכה ושחיט? ביי שחיטה קען מען דאך אויך מאכן א לאנגע מעסער און שעכטן, פון וואו ווייסטו אז שחיטה איז דווקא בטהורים, אפשר מעגן טמאים אויך שעכטן לכתחילה מיט א לאנגע מעסער? ענטפערט די גמרא הא מני שמעון התימני היא, שמעון וואס קומט פון תמנת, דתניא וואס אונז האבן געלערנט אין א ברייתא אז ער האט געהאלטן אז מען קען נישט שעכטן מיט א לאנגע מעסער פון אינדרויסן, מען מוז שטיין אינעווייניג, די ברייתא זאגט אזוי ושחט את בן הבקר לפני השם, זעה איך אז דער בן הבקר דארף זיין לפני השם, ולא השוחט לפני השם, דער שוחט מוז נישט שטיין לפני השם, ער קען שטיין אינדרויסן. שמעון התימני אומר, מנין שיהיו ידיו של שוחט לפנים מן הנשחט, די הענט פונעם שוחט דארפן זיין אריינציר אין די עזרה, אריינציר פון די בהמה וואס ווערט גע'שחט'ן, דאס הייסט ער קען נישט שטיין אינדרויסן און שעכטן מיט א מעסער א לאנגע, תלמוד לומר ושחט את בן הבקר לפני השם, ער דרשנ'ט ושחט את בן הבקר לפני השם, שוחט את בן הבקר יהיה לפני השם, דער שוחט פונעם בן הבקר, ער אליין דארף זיין לפני השם, אריינציר פון די בהמה. זאגט דער זוהר הקדוש תא חזי, קום און זעה,

אסתלקת רוחא קדישא מאברהם, איז אוועק געגאנגען די רוח הקודש פון אברהם, ווייל אברהם האט זיך געדרייט מיט אזא מין מענטש, האט שוין נישט געפאסט אז די שכינה זאל זיך קומען און אנטפלעקן צו אים. וכד אסתלק לוט מניה, ווען לוט האט זיך אפגעטון פון אברהם, מיד שרא רוח קודשא בדוכתיה, דעמאלטס איז די רוח הקודש צוריק געקומען אויף איר פלאץ, הדא הוא דכתיב והשם אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו, ווי נאר לוט האט זיך אפגעשיידט פון אים, האט זיך דער אייבערשטער באוויזן צו אים. תא חזי, כיוון דחמא אברהם, אברהם האט געזען דלוט הוה תב לסרחניה, אז לוט קערט זיך צוריק צו זיין שלעכטס, הוה דחיל אברהם האט אברהם זייער מורא געהאט. אמר ער האט געזאגט, דילמא חס ושלום בגין חברותא דדא, ווייל איך בין באהאפטן מיט דעם מין מענטש, אבידנא בגיניה חולקא קדישא, וועל איך פארלירן צוליב אים, די הייליגע טייל, דאעטר לי קודשא בריך הוא וואס דער אייבערשטער האט מיך באצירט, די אלע מדריגות וואס איך האב שוין קונה געווען ביז היינט. כיוון דאתפרש מניה, ווי נאר לוט איז אוועק געגאנגען פון אים, אמר ליה, האט אים דער אייבערשטער געזאגט שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, מאי מן המקום אשר אתה שם, דאתדבקת ביה בקדמיתא זאגט ער, דו ביסט געבליבן מיט די זעלבע מדריגות ווי דו ביסט געווען, די אלע זאכן וואס דו האסט דיך באהאפטן פון אנהייב ואתעטרת במהימנותא שלימתא אז דו האסט דיך באצירט מיט די אמונה שלימה, די אלע זעלבע מדריגות האסטו גארנישט פארלוירן, ס'איז נאר געווען אז ווילאנג לויט איז געווען מיט דיר האב איך מיך נישט געקענט אנטפלעקן צו דיר און יעצט קען איך מיך ווייטער אנטפלעקן. האט אים דער אייבערשטער ווייטער געזאגט צפונה ונגבה וקדמה וימה. זאגט ער דא אין די פירוש אז ס'איז רומז אויף מידת הגבורה, מידת החסד, מידת התפארת און מידת המלכות.

זאגט ער דאס גייט ארויף אויף די מדריגות, מאי אשר אתה רואה, דא דרגא קדמאה, די פריערדיגע מדריגה דאתגליא ליה וואס האט זיך באוויזן צו אים כמה דאת אמר להשם הנראה אליו, ובגין כך, אשר אתה רואה, דאס אלעס האט דער אייבערשטער צוגעזאגט וועט בלייבן פאר אים און פאר זיינע קינדער, בגין דדרגא דא קדמאה אתכליל מכולהו דרגין, דאס איז נכלל פון אלע מדריגות וכולהון אתחזון ביה, אלעס ווערט געזען אין דעם, ובגין כך, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך. זאגט דער הייליגער מחבר אין שלחן ערוך יורה דעה סימן רנ"ג מי שיש לו מזון שתי סעודות א מענטש וואס ער האט צו עסן גענוג אויף צוויי סעודות לא יטול מהתמחוי זאל ער נישט נעמען פון דעם שיסל וואס עס פלעגט זיין די סדר אז מען פלעגט ארום גיין צו אלע הייזער און יעדער האט אריין געלייגט אביסל עסן און מען האט עס צוטיילט יעדן טאג פאר אלע ארעמעלייט סיי פון די שטאט און סיי פון די וועלט אלע געסט אבער אז ער האט צוויי סעודות האט ער דאך פון וואס זיך צו ערנערן דעם טאג, זאל ער נישט נעמען פון דעם שיסל. אויב א מענטש האט מזון י"ד סעודות, וואס דאס איז גענוג אויף א וואך, לא יטול מהקופה זאל ער נישט נעמען פון די קופה וואס מען פלעגט צוטיילן איין מאל א וואך פאר די עניים פון דעם שטאט, אבער אז ער האט סעודות אויף א וואך, זאל ער נישט נעמען. ואם יש לו מאתיים זוז, טאמער א מענטש האט צוויי הונדערט זוז, ואינו נושא ונותן בהם, אפילו ער האנדלט נישט מיט דעם, אבער ס'ליגט אים אפ צוויי הונדערט זוז, או שיש לו חמישים זוז, ער האט אפילו נאר פופציג זוז והוא נושא ונותן בהם, ער טוט האנדלען מיט דעם, לא יטול צדקה, זאל ער נישט נעמען קיין צדקה. די חידא, די ברכי יוסף ברענגט דא א רמז, צדקה איז בגימטריא הונדערט נײַן און נײַנציק, ווען איינער האט נאר הונדערט נײַן און נײַנציק זוז, מעג ער נהנה זיין פון צדקה, אז ער האט שוין איינס מער, טאר ער שוין נישט. ואם יש לו מאתיים זוז חסר דינר, טאמער א מענטש האט טאקע נאר הונדערט נײַן און נײַנציק זוז, ואינו נושא ונותן בהם, און ער האנדלט נישט מיט זיי, איז אפילו נותנים לו אלף זוז בבת אחת, אפילו מען זאל אים געבן טויזנט זוז אויף אמאל, הרי זה יטול, מעג ער נעמען. און דער רמ"א לייגט צו. א מענטש וואס איז אוועקגעפארן פון שטוב און ער גייט ארום נאך געלט, ער שנארט פון שטאט צו שטאט, איז דער גאנצער וועג פון ווען ער איז ארויסגעפארן פון די היים ביז ער קומט צוריק, דאס אלעס, דאס הייסט אלעס אזוי ווי מען געבט אים בבת אחת, אפילו ער זאל צאמקלויבן טויזנט זוז, מעג ער נאך אלץ קלויבן ביז ער קומט נישט אן אהיים, דאס אלעס הייסט אזוי ווי כאילו מען געבט אים עס בבת אחת. זאגט דער מחבר ווייטער, ואם יש לו הרבה, א מענטש האט זייער אסאך געלט, והוא עליו בחוב, ער איז אבער א בעל חוב, די אלע געלט איז ער שולדיג פאר א צווייטן, ווערט עס נישט גערעכנט פאר זיין געלט. או שממושכן לכתובת אשתו, ער האט געהאט פאר די חתונה גענומען די געלט און געמאכט פאר אפותיקי מען האט עס אריינגעשריבן אין די כתובה אז דאס גייט ער געבן פאר איר אויב זיי גייען זיך גט'ן אדער אויב ער שטארבט איז דאך עס משועבד פאר איר, הרי זה יטול קען ער אויכעט נעמען צדקה. ואם יש לו בית, א מענטש וואס האט א הויז, וכלי בית, פארשידענע פורניטשער, הרבה, ואין לו מאתיים זוז, געלט האט ער אבער נישט קיין מאתיים זוז, הרי זה יטול מעג ער נעמען פון די צדקה, ואינו צריך למכור כלי ביתו, ער מוז נישט פארקויפן די שטוב זאכן. ואפילו הם של כסף וזהב, אפילו ער האט גאלדענע און זילבערנע כלים, מעג ער זיך אויך האלטן דערמיט און נעמען צדקה. במה דברים אמורים בכלי אכילה ושתיה, זאכן וואס מען נוצט צום עסן, צום טרינקען, ומלבוש, ומצעות, פאר די בעטן, און פאר די אנצוטון, וכיוצא בהם. די זאכן דארף מען נישט פארקויפן, אפילו עס איז פון גאלד און זילבער, ווייל דער מענטש, ער איז צוגעוואוינט צו גאלד און זילבערנע כלים, צום עסן, צום אנטון, און ער קען נישט אנדערש. אבל מגרדה, דאס הייסט א קראצער וואס מען נוצט אין בית המרחץ, או עלי, דאס איז א שטייסל מיט וואס מען צוהאקט די ווייץ שהם של כסף אויב ער האט געהאט זייער א טייערע פון זילבער געמאכט אזא קראצער אדער עלי מוכרם דארף ער עס יא פארקויפן ולא יטול מהצדקה ער קען נישט נעמען פון די צדקה ווילאנג ער פארקויפט נישט די זאכן והא דאין מחייבים אותו למכור כלי תשמישו של כסף וזהב דאס וואס איך האב געזאגט אז ער מוז נישט פארקויפן זיינע טייערע גאלדענע זילבערנע כלים און ער מעג נהנה זיין פון צדקה, איז דווקא כל זמן שאינו צריך ליטול מהקופה, ער נעמט נישט פון די שטאטישע קאסע, אלא נוטל בסתר מיחידים, פריוואט גייט ער ארום און ער שנארט פון מענטשן, דאס מעג ער, אבל אם בא ליטול מהקופה של צדקה, טאמער ער וויל נהנה זיין פון די קופה של צדקה פון די שטאט, לא יתנו לו עד שימכור כליו, דעמאלטס קענען זיי זאגן אונז קען אונז טאר מען דיר נישט געבן ווילאנג דו פארקויפסט נישט דיינע טייערע כלים וואס דו האסט. זאגט דער מחבר, יש אומרים, ס'איז דא וואס זאגן, שלא נאמרו השיעורים הללו, פון צוויי הונדערט זוז און פופציג זוז אז מען האנדלט דערמיט, אלא בימיהם, אמאליגע צייטן איז דאס געווען דער שיעור, אבל בזמן הזה יכול ליטול קען מען נעמען צדקה, עד שיהיה לו קרן, ביז א מענטש האט נישט אוועקגעלייגט א קרן, כדי שיתפרנס הוא ובני ביתו מהרווח. אז דער רווח פון דעם קרן זאל זיין גענוג צו קלעקן פאר די פרנסה פון אים און זיינע שטוב מענטשן, ודברים של טעם הם, ס'איז זייער מסתבר די זאכן. זאגט דער מחבר ווייטער, מי שהיו לו קרקעות, א מענטש וואס ער האט קרקע, ואם ימכרן, און קרקע איז א זאך וואס מען דארף יא פארקויפן, ס'איז אנדערש ווי א הויז וואס מען נוצט צום וואוינען, אדער שטוב זאכן וואס דאס דארף מען נישט פארקויפן און מען מעג נעמען צדקה, אז מען האט א קרקע דארף מען עס יא פארקויפן. אבער ואם ימכרן בימות הגשמים, יעצט איז די ווינטער און יעצט איז נישט די צייט פון פארקויפן פעלדער, טאמער ער זאל עס יעצט פארקויפן ימכרן בזול, מוז ער עס פארקויפן פאר זייער ביליג, ואם יניחם עד ימות החמה, און טאמער ער זאל עס איבערלאזן ביז די זומער, מוכרם בשווייהם וועט ער קענען עס פארקויפן פאר די געהעריגע ווערט. אין מחייבין אותו למכור קען מען אים נישט באצווינגען ער זאל עס יעצט פארקויפן, אלא מאכילין אותו מעשר עני, מען געבט אים צו עסן מעשר עני עד חצי דמיהם, ביז א האלב פון די ווערט וויפיל זיין קרקע איז ווערט, ולא ידחוק עצמו און ער זאל זיך נישט מוטשען, וימכור און פארקויפן, שלא בזמן מכירה אין א צייט וואס איז נישט בסדר צו פארקויפן וואס דעמאלטס וועט ער נישט ארויסבאקומען די ווערט פון דעם פעלד. היו שאר האדם לוקחים ביוקר, אנדערע מענטשן ווען זיי ווילן פארקויפן זייערע פעלדער קענען זיי עס פארקויפן פאר א געהעריגן פרייז, והוא אבער דער מענטש אינו מוצא ער קען נישט טרעפן מי שיקח ממנו אלא בזול, מפני שהוא דחוק וטרוד, מענטשן ווייסן אז ער דארף זייער וויכטיג דאס געלט און ער וועט אראפלאזן פונעם פרייז, פארדעם ווילן זיי קויפן פון אים נאר פאר ביליג. אין מחייבין אותו למכור אין אזא פאל קען מען אים אויך נישט באצווינגען צו פארקויפן זיין פעלד, אלא אוכל מעשר עני ער מעג עסן מעשר עני והולך און ווייטער עסן עד שימכור בשווה ביז ער עט קענען פארקויפן זיין פעלד פאר די געהעריגע פרייז, וידעו הכל שאינו דחוק למכור, יעדער עט וויסן אז ס'ברענט אים נישט אזוי צו פארקויפן מ'זעט ער האט צייט און דעמאלטס עט מען אים אנטראגן א געהעריגן פרייז פאר זיין פעלד. זאגט דער מחבר ווייטער, בעל הבית ההולך ממקום למקום, א בעל הבית, ער האט געלט, אבער יעצט איז ער אונטערוועגנס, וכלו מעותיו בדרך ס'האט זיך אים אויסגעלאזט די געלט, ואין לו מה יאכל ער האט נישט וואס צו עסן, יטול צדקה זאל ער נעמען צדקה, וכשיחזור לביתו ווען ער קומט אן צו זיך אין שטוב, אינו חייב לשלם, מוז ער נישט באצאלן פאר די קופה של צדקה, ווי דער רמ"א איז מסביר, ווייל ער הייסט ווי איינער וואס איז געווען א ארעמאן און האט באקומען צדקה, און נאכדעם איז ער רייך געווארן, וואס ער דארף נישט באצאלן די אלע פריערדיגע צדקות וואס ער האט גענומען. האב איך געקלערט מען קען מיט דעם משלב זיין די הלכה'דיגע חלק מיט די תורה'דיגע חלק וואס האבן פריער געלערנט אז אברהם אבינו בחזרתו פון מצרים איז ער געגאנגען און באצאלט אלע חובות, באמת ווען אברהם איז געגאנגען קיין מצרים איז ער דאך געווען א ארעמאן, א ארעמאן מעג דאך נהנה זיין פון צדקה. ברענגט די פסוק ארויס א חידוש, אז אברהם האט זיך געפירט לפנים משורת הדין, און ווען ער איז צוריק געקומען מיט זיינע גאלד און זילבער, איז ער געגאנגען און ער האט יא באצאלט די אלע מענטשן וואס האבן אים ארויסגעהאלפן אויפן וועג אונטערוועגנס קיין מצרים, וואס דעמאלטס האט ער נישט געהאט קיין געלט און ער האט געמוזט נהנה זיין פון מענטשן. זאגט דער רבינו סעדיה גאון. ראוי שנדע כי כל העוונות מתכפרות בתשובה, אלע עבירות קענען ווערן פארצייעט מיט תשובה, אלא עוון המתעה את הרבים, אויסער די עבירה ווען איינער טוט מאכן אנדערע מענטשן אסאך אנדערע מענטשן פארבלאנדזשענען פונעם ריכטיגן וועג, והמתעה אותם, מען טוט זיי פארבלאנדזשענען און פארדרייען בנימוס רע ובטעות רע, ער רעדט זיי איין פאלשע זאכן, פאלשע הלכות, ובהוראה שהורה אותם שלא כתורה ושלא כהלכה למדם, אין אזא מין פאל אין עוונו מתכפר, מפני שאינו יכול לתקן מה שעיוות, ער ווייסט נישט וועמען ער האט אלץ איינגערעדט וועלכע מין טעות און ער קען נישט גיין צוריקדרייען, ואינו יכול להשיב את הוראות אשר לימד אותם. וחטאת הרבים תלויה בו, די זינד פון די רבים, די אלע זאכן וואס זיי טוען אומריכטיג, איז אנגעהאנגען אויף אים, ועליו נאמר, משגה ישרים בדרך רע, אז ער טוט פארדרייען די רעכטפארטיגע מענטשן און ער שיקט זיי אויף א דרך רע, וואס די סיפא פון די פסוק איז, בשחותו הוא יפול, ער וועט אריינפאלן אין דעם גריב וואס ער האט זיך געגראבן, וואס ער האט געגראבן פאר זיי. והשנית, נאך א זאך וואס איז שווער תשובה צו טון, מי שמוציא שם רע על חברו, אז א מענטש לאזט ארויס א שלעכטן נאמען אויפ'ן חבר, וחרפו בחרפה אשר אינו חשוד בה, קיינער האט אים נישט חושד געווען אויף אזא מין זאך, און ער גייט און ער פארציילט אויף אים א מעשה, אין עוונו מתכפר מפני שאינו יכול לתקן מה שעיוות, ער קען נישט פאררעכטן וואס ער האט פארדארבן, ואינו יכול להשיב חרפת חברו, ער קען נישט צוריקדרייען די שאנדע פונעם חבר, עליו נאמר, פן יחסדך שומע, ווי ס'שטייט פריער אין פסוק, וסוד אחר אל תגל, מ'זאל נישט אויפדעקן א צווייטנ'ס סוד, פן יחסדך שומע, אז דער שומע וועט זאגן אז דו ביסט א מוציא דיבה, און ס'ענדיגט זיך די פסוק, ודיבתך לא תשוב, דו גייסט נישט קענען צוריקדרייען דעם שלעכטן נאמען וואס דו האסט ארויסגעלאזט אויף יענעם. השלישית די דריטע זאך וואס איז זייער שווער תשובה צו טון, מי שיש בידו גזל ועושק, ס'ליגט ביי אים גזילה אדער עושק, ער האלט צוריק געלט וואס באקומט פאר יענעם, ואינו משיב גזילתו, ועליו נאמר, והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזילה אשר גזל, מ'מוז עס אפגעבן. ועוד כתיב. חבול ישיב רשע, די משכון וואס ער האט גענומען, און די תורה האט געהייסן אז מען דארף עס צוריק געבן כבוא השמש, קודם זאל ער עס צוריק געבן, און גזילה ישלם, ער מוז באצאלן די גזילה, נאכדעם קען ער תשובה טון. לקח, און אם מת בעל הגזילה, דער נגזל איז געשטארבן, חייב הגוזל להשיב ולהחזיר הגזילה ליורשי המת, ער מוז עס צוריק געבן פאר יענעמ'ס יורשים, שנאמר, לאשר הוא לו יתננו ביום אשמתו. ואם אין לו יורשים, טאמער יענער מענטש האט נישט איבערגעלאזט קיין יורשים, חייב הגוזל להפקירם, דארף ער עס מפקיר זיין ולעשותם קודש און מאכן פאר הקדש.